שלום וברכה. דאס לאנד מצרים, היינט עגיפטן, Egypt, האט אסאך היסטאריע. קענטיגע זאך אז ס'איז דארטן דא זייער אסאך ווייל מצרים גייט דאך צוריק שוין טויזענטער יארן און אין אמאליגע צייטן, אונז קענ'מיר די צייטן פון חומש, איז מצרים געווען די צענטער פון ציוויליזאציע. מצרים איז געווען זייער א פארגעשריטן לאנד און זענען געווען קלוג, זענען געווען געלערנט, געווען דארטן אסאך חכמה, און לויט די היינטיגע מושגים זענען זיי אויך געווען זייער זייער פארגעשריטן, כ'מיין לויט די היינטיגע מושגים וואלט מען וואלט מען זיי באצייכנט ווי זיי האבן געהאט די נייעסטע טעכנאלאגיע וואס איז נאר דא, זיי האבן געהאט די נייעסטע טעכנאלאגיע וואס איז נאר דא, איז אז אלע קונסטן און פאטענטן און כלים און אופנים פאר וויאזוי צו טוהן זאכן אין לעבן האבן זיי געהאט און זענען געווען סאך סאך געשטאנען סאך ווייטער ווי אנדערע לענדער דאס איז געווען די מצב פון מצרים דעמאלטס און אן איבערבלייבעניש א זכר פון די גדלות פון די גשמיות'דיגע גדלות די גרויסקייט די חכמה און גבירה וואס מצרים האט דעמאלטס געהאט איז געבליבן, ס'איז געבליבן א היפשע זכר, און די גרעסטע, די סימבאלישסטע זאך דערפון זענען די פיראמידן אין מצרים, גרויסע מעכטיגע פיראמידן וואס די דריי עקיגע בנינים ס'הייבן זיך אן ברייט אונטן און ווערן שמאלער און שמאלער און ענדיגן זיך אויבן אדער מיט א שפיץ אדער מיט זייער א קליינעם שטיקל, זייער א קליינע שטח, ענדליך ווי די דאך פון די תיבה איז געבויט געווארן איז דאס דערציילט אונז אביסל וועגן די מעכטיגקייט פון די די חכמה, די עביליטיס, די יכולת וואס די מצריים אמאל האבן געהאט. ס'זענען דא געוויסע זאכן וואס אונז זעהן מיר היינט, ס'הייסט נישט וואס די מצריים האבן אראפגעשריבן, און אגב, די מצריים זענען געווען מסתמא די ערשטע פון די ערשטע וואס האבן רעקארדירט זייער היסטאריע, זיי האבן אראפגעשריבן געשעענישן וואס האבן זיך אויסגעשפילט מיט זיי, מיט זייערע מלכים, מיט זייער לאנד, דאס הייסט דאס ווייזט אויך אויף א מורא'דיגע מאס פון סאפיסטיקעישן וואס די עגיפטער פון אמאל האבן געהאט, דעמאלטס איז נאך כמעט נישט געווען אזא מושג אז א פאלק זאל אראפשרייבן, אראפשרייבן, פארצייכענען, רעקארדירן וואס גייט פאר, וואס איז געשען, וואס האט זיך אפגעשפילט, און. אבער די חידושים דאס וואס אונז זעמיר, וואס אונז ווייס מיר היינט וועגן אלט מצרים, קומט נישט נאר פון זייערע כסובים, פון די רעקארדס וואס זיי האבן איבערגעלאזט, נאר פון ממשות'דיגע זאכן וואס מען זעט, ווי למשל די פיראמידן. די פיראמידן זענען געבויט געווארן מיט אויסטערלישע חכמה. סא, ס'ליגט דארטן אזויפיל, נישט מחשבה, נישט די ווארט דא, נאר קענטעניס און יכולת, וואס פארחידוש'ט אפילו נאך היינט די גרעסטע פארשער, און מען רעדט נישט נאר פון וויאזוי זיי האבן באוויזן אויפצובויען, וויאזוי האבן זיי באוויזן דאס אהערצושטעלן אן די היינטיגע כלים, אן די היינטיגע טראקס מיט די קרעינס און אנדערע מכשירים, בוי מאשינען, בוי געצייג, נאר עס איז דא געוויסע נקודות וואס ס'איז היינט, מיט אלע צוגעהערן, מיט די גאנצע חכמה וואס אונז האמיר פון די טעכנעלאגיע, קען מען נאך היינט שווערליך אדער כמעט אדער ממש נישט באווייזן. איז די פיראמידן זענען געבויט געווארן אלס די באגרעבעניש פלעצער פאר די קעניגן פאר די מלכים פון מצרים, פרעה, די קעניגן האבן געהייסן, אלע האבן געהייסן פרעה, די אזוי ווי מען זאגט די פרעזידענט יעצט איז עס ביידען, געווען פרעה און זיין נאמען, וועלכע פרעה? די מצריים האבן געגלייבט אין א קומענדיגע אז אז די דאס לעבן פון א מענטש איז נאר איין שלב, איז נאר איין פעיז פון זיין מציאות, פון זיין עקזיסטענץ, און נאך זיין שטארבן גייט ער אריבער צו א צווייטע פלאץ. יא, איז ס'ענדלט, פארשטייט זיך אז ס'ענדלט שטארק אין וואס אונז ווייסט מיר פאר אן אמת גמור, השארת הנפש, אבער ביי זיי איז עס אויסגעקומען אינגאנצן אנדערש. דאס הייסט אז ביי זיי האט דער מענטש. אונז ווייסט מיר דאך א מענטש נעמט נישט מיט אויף ווען מען גייט אוועק פון די וועלט און מען גייט ארויס פון דעם טויער און אריין צו די טויער פון יענע וועלט נעמט מען גארנישט מיט נאר וואס מען האט געטון מיט זיך וואס מען האט אויפגעטון דא און וואס מען האט געטון מיט זיך אלע מאטריאלן גשמיות'דיגע זאכן בלייבן דא. זיי האבן געהאלטן אז ס'איז דא א שטארקע קאנעקשאן אזא שטארקע קשר צווישן די דא און דארטן אפילו אויף א גשמיות'דיגע מדריגה. עכ"פ אזוי ווי אונז קען מיר עס היינט זעהן און פארשטיין, און במילא האבן זיי אהערגעשטעלט פאר די יענע פרעות גרויסע שיינע הערליכע באגרעבעניש פלעצער, און אויכעט מיטגעגעבן מיט די פרעות אסאך אוצרות, געלט מיט גאלד מיט כל מיני טייערע זאכן מיט חפצים אז זיי זאלן אלעס מיטנעמען מיט זיך. איז די פיראמידן איז א פלאץ פון היפש א היפשע מאס מיסטעריע, זאכן וואס מען ווייסט נישט, אסאך זאכן האט מען שוין באוויזן מפענח צו זיין, ס'איז דא אנדערע זאכן וואס זענען געבליבן נאך אנדיסייפערד און אונז ווייסט מיר נישט וואס דאס איז, און נאכדעם איז דא אסאך זאכן, מסתמא רוב זאכן, וואס ווערן פארענטפערט מיט פארשידענע שפעקולאציעס, השערות, וואס שטימט מיט אנדערע געפינסן וואס מען האט פון מצרים, מיט אנדערע ידיעות וואס אונז האמיר וועגן זייער קולטור, און ס'איז קען זיין, ס'מוז זיין, אזוי ווי זייער אסאך אנדערע זאכן וואס די וויסנשאפט דערציילט און לערנט אפ פון צייטן וואס מ'האט נאך נישט קיין געהעריגע הבנה, איז ווייסט מען נישט פונקטליך וואס דארט איז פארגעגאנגען, וויאזוי דאס לעבן, וויאזוי זיי האבן געקוקט אויף זאכן, און בעיקר ס'זענען דא לעכער, ס'דא וויפיל מ'ווייסט איז דא אסאך וואס מ'ווייסט נישט, און זייער זייער אפט מאל איז איין איין פרט, שוין אפגערעדט פון אסאך פרטים, קענען טוישן די גאנצע פיקטשור. איז צווישן יענע באגרעבעניש פלעצער און יענע פרעות וואס זענען דארטן באגראבן געווארן איז דא איינס וואס איז מסתמא מער מיסטעריעז ווי אלע אנדערע, און דאס איז די באגרעבעניש פלאץ, די קבר מיט די גאנצע געביידע און אלע אוצר וואס איז מיטגעקומען פון א פרעה מיטן נאמען תות ענחמון. תות ענחמון איז געווען די פרעה די מושל אין מצרים, מעגליך דורכאויס די תקופת השעבוד. ז. אין דער וויסנשאפט איז אנגענומען אז דער פרעה וואס האט געוועלטיגט אין מצרים ווען בשעת יציאת מצרים, ווען אונזער אור-עלטערן אבות אבותינו זענען פון דארטן ארויסגעגאנגען, איז געווען רעמסס, רעמסס דער דריטער. אבער פון די אנדערע זייט זענען דא פארשידענע אומפונקטליכקייטן אין דער כראנאלאגיע פון דער היסטאריע פון מצרים דעמאלטס, אבער לפי חשבון זה קומט אויס אז לכאורה דער תות אן חמון איז געווען דארט איז געווען פרעה אדער בשעת תקופת השעבוד אדער אביסל פריער אפשר. איז דער תות אן חמון זיין לעבן איז ס'דא אסאך זאכן וואס מען ווייסט נישט און מען פארשטייט נישט וועגן זיין לעבן וואס איז א חידוש אגב ווי דערמאנט ווייל די מצרים האבן יא פארשריבן זיי האבן יא פארצייכנט זייער אין ברייט און געשריבן בהרחבה וועגן דאס לעבן פון זייערע מושלים פון זייערע פרעות. און דא מיט דעם טוטאן כאמאן איז דא זאכן וואס מען פארשטייט נישט. און די צווייטע זאך איז אז עפעס זעהט אויס אז ס'איז דא א קשר מיט זיין קבר וואס איז געברענגט א קללה אויף יעדן איינעם אדער אויף זייער אסאך פון די מענטשן וואס האבן זיך אנגעגעבן, וואס האבן זיך מטפל געווען, וואס האבן געפאטשקעט דערמיט. איז דער טוטאן כאמאן קודם איז געווען איינער פון די יונגסטע, עס קען זיין איינס פאר דער יונגסטער פרעה, און ער איז געווארן קעניג ביי די אכט אדער ניין יאר. איז טוטאן כאמאן האט געקעניגט פאר צען יאר, און ביי די ניינצן יאר איז ער געשטארבן פלוצלינג. די סיבה פון זיין טויט ווערט נישט אנגעגעבן, ס'זעט אויס אדער האבן יענע מצריים נישט געוואוסט וואס ס'איז וואס האט געפירט צו זיין פריצייטיגן טויט, אדער האבן זיי נישט געוואלט דערציילן. אבער דאס איז די מציאות. טוטאן כאמון איז געשטארבן צו די נײַנצן יאר, און מ'האט אים באגראבן, מ'האט אוועקגעשטעלט פאר אים א פיראמיד, א געביידע, מיט אזוי מיט אלע צוגעהערן לכל פרטיה ודקדוקיה מיט די אוצרות, און מ'האט אים דארטן באהאלטן, ער איז דארטן אוועקגעשטעלט געווארן, און ער איז דארטן געבליבן, דער טוטאן כאמון איז געבליבן דארטן ליגן אין זיין פלאץ, אומבארירט, אומגעשטערט, און אומבאוויסט. פאר בערך דריי און א האלב קרוב צו דריי און א האלב טויזנט יאר. איז די געש איז טוט אנ כאמאן איז געבליבן אזוי זיצן אויף זיין פלאץ ביז מיט אביסל מער ווי הונדערט יאר צוריק און די התחלה פון די סוף פון די לעצטיגע פעיז פון די געשיכטע מיט טוט אנ כאמאן הייבט זיך אן אין ענגלאנד. אין ענגלאנד האט דעמאלטס געלעבט א מענטש א געהייסן לארד קאן קארנערוואן. דער לארד קארנערוואן איז געווען א, ער איז געווען א רייכער אריסטאקראט, יא, ער האט געהאט דעם טיטל לארד, און ער האט געהאט א פעסינעישאן, ער איז געווען א שטארק, שטארק אינטערעסירט אין די קולטור פון די אמאליגע עגיפטער, פון אלט מצרים. אין די זעלבע צייט איז, האט געלעבט א געוויסער ארכעלאג מיטן נאמען האווארד קארטער. קארטער. איז געווען איינער וואס האט אסאך געפאטשקעט, און זיך אסאך געקאכט, אסאך געטון אין די פאראויס, און אין די צייט דא ווען קארטער און קארנעוואר לעבן, און קארנעוואן לעבן, איז רוב פון די אוצרות וואס זענען באהאלטן געווארן, וואס זענען מיטגעגעבן געווארן מיט די פאראויס, זענען שוין געווען אויסגעפלינדערט, ווייל ווען די מערב וועלט איז אנגעקומען, די מערב וועלט איז דערגאנגען צו די פיראמידן און אנגעהויבן קוקן וואס דארטן טוט זיך, זענען שוין געווען פריער רויבערס, גנבים, וואס האבן אויסגעפלינדערט און אויסגעליידיגט רוב רוב פון די אוצרות וואס זענען געווען באהאלטן אין רוב פון די פיראמידן. פאר די מערב וועלט עקספערטן איז נאר געבליבן צו שטודירן די פיראמידן, די אויסשטעל, די אינעווער און וואס מען האט נאך יא געטראפן, און פון דעם צוזאמשטעלן א בילד וואס דארטן איז פארגעגאנגען, וואס יענע מענטשן האבן געטראכט, ווי זיי האבן געקוקט אויף זאכן און אזוי ווייטער. אבער דער ארכעלאג קארטער איז געווען איבערצייגט אז ס'איז דא נאך איין פיראמיד, נאך איין באגרעבעניש פלאץ פון א פרעה, וואס דארף זיין דא צווישן אלע אנדערע פיראמידן אין קרית פרעה, אבער איז נאך נישט געטראפן געווארן. דאס איז א זאך וואס איז נאך באהאלטן. ער איז געווען איבערצייגט אין דעם, און ס'איז אים געגאנגען אין לעבן צו מאכן די דיסקאווערי, אז ער זאל זיין דער וואס גייט אויפטרעפן, וואס גייט אויפזוכן און טרעפן יענעם פרעה. און די פיראמיד, די באגרעבעניש פלאץ, דער פרעה וואס קארטער האט געזוכט איז געווען אונזער טוטאנכאמון. איצט די צוויי מענטשן וואלטן זיך לעולם קיינמאל נישט געטראפן, דער לארד קארנארוואן פון ענגלאנד און דער האווארד קארטער, נאר ס'איז געשען אז יא, דער לארד קארנארוואן האט געהאט א פראבלעם מיט די לונגען, און דאקטוירים האבן אים מייעץ געווען ער זאל גיין ערגעץ אויף א פלאץ וואו ס'איז טרוקן, וואו ס'איז דא טרוקענע לופט, און ס'וועט זיין זייער גוט פאר אים, ס'וועט זיין פאר אים פאר א רפואה, ס'וועט אים העלפן מיט די לונגען. איז דער קארנארוואן דאך געווען אינטערעסירט אין די עגיפטער מיט די פיראמידן מיט די פרעות, איז אין מצרים איז דאך א טרוקענע קלימאט, איז ער אהין געפארן. און דארטן אין עגיפטן האבן די צוויי זיך באגעגנט. לארד קארנארוואן האט זיך באגעגנט מיט דעם ארכעאלאג האווארד קארטער און זיי האבן אנגעהויבן רעדן. און קארטער האט דערציילט פאר לארד קארנארוואן וועגן דעם וועגן דעם פרעה, וועגן טוטאנכאמון, וואס ער איז ממש איבערצייגט איז נאך דא, און קיינער האט אים נאך נישט געטראפן. קארנארוואן איז געווען פארכאפט, ער איז געווען פארכאפט מיט דעם געדאנק אז ס'איז נאך דא דא א פרעה, ס'איז נאך דא א באגרעבעניש פלאץ פון איינעם פון זיי פון יענע תקופה, וואס ער קען האבן א חלק און העלפן דיסקאווערן, העלפן אנטדעקן. שוין, דער בריטישער אריסטאקראט האט זיך טאקע אונטערגענומען צו פינאנצירן די ארבעט, די זוך ארבעט און די פארש ארבעט וואס ס'פעלט זיך אויס, און דער ארכעלאג האט זיך גענומען צו די עבודה. סאו דאס איז געווען אינעם אנפאנג פונעם צוואנציגסטן יאר הונדערט. אין ניינצן הונדערט זיבן, נײַנצן הונדערט זיבן, איז האט די ארבעט אנגעהויבן ברענגען די ערשטע רעזולטאטן, הגם גארנישט קיין ערנסטע זאכן. עס איז דאס איז געווען ווען די מענטשן וואס האבן דארטן געארבעט, זיי האבן געגראבן און גענישטערט פאר איבערבלייבענישן פון יענע תקופה, האבן זיך אויפאמאל אנגעשטויסן אין פארשידענע חפצים, און אויף די די חפצים אליין זענען נישט געווען עפעס אויסערגעווענטליך, זייער סטאנדארט, זאכן וואס מען האט געטראפן גענוג פון זיי און נישט געווען קיין מציאה, אבער די חידוש מיט יענע זאכן, יענע געפינסן איז געווען אז ס'האט געהאט אויף זיך די נאמען

שוין, מ'האט אנגעהויבן ווייטער זוכן, די זוך צו שטייטס קליינס האט זיך געצויגן, די ארכעאלאגישע פארש ארבעט איז א זאך וואס נעמט צייט, ס'נעמט אסאך צייט, מ'דארף האבן אסאך געדולד און נאך מער צייט, ווייל קודם דארף מען וויסן וואו צו גראבן, אונז זעמיר דא אינעם מדבר, ס'איז א וויסטעניש מיט זאמד, זאמד און ארכעאלאגישע אוצרות, דאס הייסט אז ווען מען גראבט דארף מען זיין מורא'דיג מורא'דיג פארזיכטיג וויאזוי מען גראבט, ווייל די מינדעסטע מינדעסטע ריר קען ממש חרוב מאכן א קען חרוב מאכן א זאך, קען צושטערן א גאנצע תקופה ווי מען זאגט, א גאנצע אוצר פון געפינסן, און א אוצר פון געפינסן קען אסאך מאל זיין נאר איין חפץ, סאו ס'נעמט צייט. די גראבענישן זענען אנגעגאנגען ביז די ערשטע וועלט מלחמה האט אויסגעבראכן. ווען די ערשטע וועלט מלחמה האט אויסגעבראכן האט יעדער איינער, די גאנצע וועלט, געהאט אנדערע דאגות ווי גריבלען פאר א פארגעסענעם פרעה. און די ארבעט איז טאקע געקומען כמעט צו אן אפשטעל, האט זיך אביסל גערוקט אבער גארנישט קיין ערנסטע זאכן, און ווען מען איז אנגעקומען צו די נײַנצן הונדערט און צוואַנציקער יארן נאך די סוף פון די ערשטע וועלט מלחמה האט זיך דער בריטישער אריסטאקראט ארומגעזען אז קוק, מען זיצט שוין אויף דעם פראיעקט, א שיינע פאר יאר, ס'האט געקאסט א היפשע מטבע פון געלט, און קיין ערנסטע מציאות האבן זיך דערווייל נישט אפגעזוכט, ס'איז געווען יענע געפינסן פון א שיינע פאר יאר פריער וואס האבן געהאט אויף זיך דעם נאמען פון יענעם פרעה, ס'איז געווען נאך אפאר אזעלכע זאכן פון דעם זעלבן דרגה חשיבות, אבער מער ווי דעם גארנישט. איז ווען ס'איז אנגעקומען נײַנצן הונדערט איין און צוואַנציק האט דער ענגלישער אריסטאקראט באשלאסן, גענוג געווען, מ'האט געטרייט, מ'האט פרובירט, נישטא. איז אויף דעם ארויף איז דער ארכעאלאג קארטער האט איז אראפגעפלויגן קיין ענגלאנד און ער האט גערעדט צו אים און אים פרובירט איבערצייגן ער זאל האבן נאך אביסל געדולד און לאזן שטופן די זאך נאך אביסל ווייטער און ס'איז אים געלונגען אים צו איבערצייגן. קארטער איז צוריקגעפלויגן קיין עגיפטן. ער האט זיך גענומען צו די עבודה, ער האט זיך גענומען ארבעטן פעסט מיט זיין שטאב, מיט זיינע מענטשן די עקספערטן, און מיט ווייניגער ווי א יאר שפעטער האט מען זיך אנגעשטויסן אין די ערשטע ערנסטע געפינס די ערנסטע געפינס איז געווען א טרעפ, א סטעפ וואס איז ס'האט געפירט אויף אראפ, און ס'איז ביז יעצט געווען אינגאנצן איבערגעדעקט מיט זאמד. א טאג שפעטער מ'האט זיך גענומען גראד צו די ארבעט צו גראבן און באזייטיגן, אוועק שטופן די זאמד, און ביז א טאג האט זיך דארט באוויזן א גאנצע סטעירקעיס, א רייע מיט טרעפ, און ס'האט אראפגעפירט אונטן, ס'האט אראפגעפירט טיף אונטער דער ערד. מ'האט געגראבן און געגראבן ביז די ביז מען האט באוויזן צו אויפגראבן די גאנצע סטעירקעיס די שורה פון טרעפ און ס'האט געפירט צו אן עפענונג ס'האט געפירט צו א טיר. אויף די טיר איז געווען א געוויסע אויפשריפט ס'איז געווען דארטן עפעס אריינגעקריצט נאר ס'איז שוין געווען אזוי מין אפגעריבן אפגעוועטשט אז מ'האט נישט געקענט ליינען וואס דארט שטייט. קארטער האט אבער געהאט זייער א גוטע הרגשה ער איז געווען כמעט איבערצייגט, ער האט געהאט א שטארקע פילינג אז ער האט געטראפן דאס וואס ער זוכט שוין פאר אזוי לאנג, און בכל אופן האט ער זיכער געטראפן א גרויסע געפינס, ער האט געטראפן די אריינגאנג צו אן אונטערערדישע סטראקטשער, א בנין פון וואס מען האט ביז יעצט נישט געוואוסט, איז דער ארכעאלאג האט געשיקט א טעלעגראם קיין לאנדאן, און געזאגט ער זאל תיכף קומען קיין עגיפטן. די קארנארוואן קארנארוואן איז גראד געקומען צו גיין, און נאכדעם וואס ער איז אנגעקומען האט מען זיך גענומען צו די ארבעט, ער האט מיטגעהאלטן, און מען האט אנגעהויבן אויפברעכן די ערשטע וואנט, מאכן א לאך אין די ערשטע וואנט, כדי צו קענען אריינגיין, איז מ'האט געארבעט און מען האט געארבעט, און ס'איז זיי מצליח געווען, מען איז מצליח געווען צו מאכן אן עפענונג אין יענע וואנט, און מען איז אריינגעקומען. אבער צו זייער אטוישונג האבן זיי באגעגנט נאך א וואנט. מען ארבעט און מען ארבעט און מען ארבעט, ענדליך קומט מען אריין, אופ, מען איז שוין אינעווענדיג, אבער מען קומט אן אינעווענדיג זעט מען אז בסך הכל האט מען זיך געטראפן ביי נאך א וואנט, אבער נאכן עקזאמינירן, גוט אבזערווירן יענע וואנט, די צווייטע וואנט, האבן זיי געטראפן די סטעמפל פון טוטאנכאמאן. דאס איז עס, זיי האבן עס געטראפן. מ'האט זיך גענומען צו די ארבעט פון טרעפן מאכן א וועג אריין פון די צווייטע וואנט אריין נאך טיפער, און זיי האבן מצליח געווען. קארטער די ארכעלאג איז קודם פאר מ'האט אריינגעטרעטן, נאכדעם ס'איז געווען א קליינע שפאלט אן עפענונג, האט ער אריינגעשטופט די הענט מיט א אנגעצינדענע לעכט, און די לעכט האט אנגעהויבן זיך גראד שאקלען, די פלאם האט אנגעהויבן ווילד טאנצן. און פון די חפצים וואס זענען דארטן געווען אנגעלייגט, וואס זיי האבן באגעגנט אביסל שפעטער נאכן אריינגיין, האט זיך געהערט עפעס אן אומהיימליכע מאדנע גערויש. ווען זיי זענען אריינגעגאנגען האבן זיי געכאפט אז זיי האבן דא געטראפן די ערשטע קאמער, דאס הייסט די באגרעבעניש פלעצער פון די פרעה'ס, אסאך פון זיי איז באשטאנען פון מערערע קאמערן, יעדע איינס האט געהאט א געוויסע צוועק פארוואס ס'איז געמאכט געווארן. דאס איז געווען די ערשטע קאמער, און דארטן איז געווען אוועקגעשטעלט, ס'איז געווען אזא סטארעדזש רום, דארטן איז געווען אוועקגעלייגט אלע זאכן וואס דער פרעה, דער פארשטארבענער פרעה, גייט זיך דארפן, גייט דארפן האבן, אלע זיינע געברויכן פאר די נעקסטע שלב פון זיין לעבן, דאס הייסט פאר נאך זיין טויט. יעצט, קארטער, דער בריטישער אריסטאראקראט, און די אנדערע, זענען געווען איבערגעשראקן פון די ערשטע קבלת פנים וואס זיי האבן געהאט ביים אריינגיין, דאס אז די פלאם, איז האט זיך גענומען ווילד טאנצן, און די מאדנע גערויש וואס זיי האבן געהערט ארויסקומען פון די חפצים, פון די זאכן, די פורניטשער און אנדערע צוגעהערן וואס האבן זיך דארטן געפונען. שפעטער אבער האבן וויסנשאפטלער פעסטגעשטעלט אז דאס די ביידע, סיי די טאנצנדיגע פלאם און סיי די גערויש, איז געקומען בסך הכל פון דעם וואס ס'איז צום ערשטן מאל אין אפאר טויזנט יאר איז דארטן אריינגעקומען לופט פון אינדרויסן. די פלאץ איז געווען הערמעטיש פארמאכט. און קיין לופט איז דארט נישט געווען, קיין אקסידזשען, און ס'איז יעצט ווען די, ס'האט זיך געעפענט א שפאלט, ס'האט זיך געמאכט א חלל אין די פארמאכטע ווענט, לופט איז אריין געקומען, און דאס האט קודם געגעבן א גוטן טאנץ, די פלאם האט געגעבן א גוטן טאנץ לכבוד דעם, און אויך די זאכן וואס זענען דארטן געזיצן אזוי האבן זיך געזעצט, זיי האבן באקומען א שטופ פון לופט און זיי האבן זיך געגעבן אזא זעץ, דאס איז געווען די גערויש. אבער בשעת מעשה ס'הייסט ממש אין די מינוט וואס דער ארכעלאג וואס קארטער האט אריינגעשטעלט דעם ערשטן טראט אינעם קאמער, איז א שלאנג אריינגעקראכן צו אים אינדערהיים דארט אין זיין שטוב וואס האט זיך געפונען נישט ווייט, און געגעבן א ביס צום טויט א זיין א פייגל, ער האט געהאט א פעט א פייגל וואס ער האט זייער ליב געהאט, און בשעת ער איז אריין אין יענעם קאמער איז א שלאנג אריין צו אים אין שטוב, און פארגיפטעט זיין פייגל, זיין באליבטע פעט, דער פייגל וואס איז געווען ביי אים אינדערהיים. יעצט אין די אמאליגע מצרים איז א פרעה, א פרעה ווען ער איז באגראבן געווארן האט ער באקומען עפעס אזא צירונג, א תכשיט ארויפגעלייגט אויף זיין קאפ, עס האט געהאט אויף זיך אויסגעקריצט די פארעם פון א שלאנג, און די שלאנג איז געקומען ווי באשיצן דעם פרעה קעגן זיינע שונאים אדער קעגן די וואס ווילן דארטן אריינקומען אן רשות אדער פירן זיך נישט אויף בכבוד'דיג ווי ס'פאסט פאר א קעניג אין זיין קאמער אין זיין באגרעבעניש פלאץ. אביסל שפעטער האבן די צייטונגען געוואוסט צו דערציילן אז די ווען די ארכעאלאגן האבן אונטערזוכט און אויסגעליידיגט דעם אינהאלט פון יענע קאמערן פון די פון די באגרעבעניש פלאץ פון דעם פרעה האבן זיי דארטן אויך געטראפן אזא טאוועל און אויף דעם טאוועל איז געווען אויפגעשריבן אריינגעקריצט א קללה אז דער וואס וועט צושטערן די די רעסט די מנוחה פון דעם פרעה, וועט א קללה פון טויט קומען צו פליען צו אים. למעשה איז דארטן אזא טאוול לכאורה נישט געווען, כפונם קיינער ווייסט נישט דערפון צו זאגן, מען האט עס נישט געזען און מען האט עס נישט געטראפן, אבער אזעלכע מינע אויפשריפטן מיט די קללה צי אנדערע סארטן ענליכע קללות האט מען זיכער יא געטראפן און ס'איז נאך דא היינט צו זען, מען קען עס נאך היינט זען אין מוזיעמס ביי די באגרעבעניש פלעצער פון אנדערע פרעות אין יענע געגנט. צוריק צו די פיראמיד, צו דעם באגראבענעם פיראמיד פון דעם פרעה, האבן קארטער און קארנארוואן, זייער עיקר ציל איז געווען די גוף, די קערפער, די באלזאמירטע קערפער פון דעם טוטאנכאמון, דאס האבן זיי געזוכט, אבער למעשה האבן זיי דערווייל גארנישט געטראפן, זיי האבן זיך, זיי האבן פארשטאנען אז ס'מוז זיין אז דא דא נאך א צימער, נאך א קאמער, אבער כדי צו קענען ווייטער זוכן האט מען קודם געדארפט אויסליידיגן דעם צימער, דעם קאמער. איז בשעת די אונטערנעמונג ווען די, דאס איז געווען א גאנצער פראיעקט, ארויסטראגן די חפצים מיט די מעבל מיט אלע זאכן וואס זענען די אלע אוצרות וואס זענען דארטן געווען באהאלטן פאר אזוי לאנג איז געווען א פראיעקט א אונטערנעמונג און ס'איז געווען א ריזיגע מידיע געשעעניש, צייטונג שרייבער דזשורנאליסטן זענען זיך צוזאמגעלאפן און באשריבן און רעקארדירט ווי די אוצרות ווערן פון דארטן ארויסגעפירט איינער נאכן אנדערן. איז די ארכעאלאגן די שטאב האט זיך ווייטער גענומען צו די ארבעט און זייער פאוקעס איז געווען איין פלאץ אין דעם קאמער וואו ס'זענען געשטאנען איינער קעגן אנדערן צוויי אזעלכע וועכטערס, צוויי אזעלכע סטאטועס, סטעטשאוס פון וועכטערס שווארץ און גאלד, וואס זענען געשטאנען אזוי איינער קעגן אנדערן ביי א געוויסע נקודה, ביי א געוויסן פונקט פון א וואנט, און זיי האבן משער געווען אז די זענען אהערגעשטעלט געווארן צו אזוי באוואכן די אריינגאנג צום פרעה. האבן זיי אנגעהויבן ארבעטן דארטן, גראבן און קראצן, ס'האט גענומען א וואך אבער צום סוף זענען זיי דערגאנגען און אנגעקומען צו אן עפענונג וואס איז געווען באדעקט מיט גאלד, און ווען זיי האבן אריינגעבליקט דארטן האבן זיי געזען פאר זיך ערנסטע אוצרות, ביז יעצט האט מען געטראפן חפצים, אנדערע שטוב געברויכן און וועג געברויכן וואס זענען מיטגעלייגט געווארן מיט פרעה, יעצט האבן זיי געטראפן אבער ערנסטע אוצרות אויפן נוסח וויאזוי די פרעות פלעגן באגראבן ווערן. ווען זיי זענען אנגעקומען אינעווענדיג אין די צימער האבן זיי טאקע געטראפן דארטן אין מיטן יענע קאמער איז געווען א גאלדענע ארון. צוגעגאנגען צו די גאלדענע ארון עס אויפגעמאכט איז געווען אינעווענדיג נאך איינס און אין יענע געווען נאך איינס. אזוי זענען געווען דריי גאלדענע ארונות איינס קלענער און איינס אריינגעשטעלט אינעם צווייטן. אין די ארון איז געווען אן אוצר פון דריי הונדערט פונט פון ריין גאלד, בערך הונדערט פופציג קילא פון ריין גאלד, און ווען זיי האבן געעפנט דעם אינעווענדיגסטן קלענסטן ארון, האבן זיי זיך באגעגנט פנים אל פנים מיט די מאמי, די באלזאמירטע, קערפער פון דעם פרעה, זיי האבן געטראפן טוטאנכאמון, מען האט געטראפן זיין גוף. זיין ארון איז געווען קליין, ס'איז געווען דריי ארונות איינס אין די אנדערע, אבער דער ארון אין וואס ער איז אריינגעשטעלט געווארן איז געווען קלענער ווי דעם דורכשניט ווי די ארונות פון אנדערע פרעות, און דאס איז געווען אזוי ווי אן אנדייטונג אז דער פרעה דער קעניג איז געשטארבן יונגערהייט, איז די פרעות, די מצריים פון דעמאלטס פלעגן די פלעגן נוצן א פאטענט, זיי האבן געהאט א געוויסע עפעס וואס זיי האבן געטון מיט די טויטע גופים פון זייערע מושלים פון זייערע פרעות, אז ס'זאל נישט איינגיין, זאל נישט פארשימלט ווערן, זאל זיך בלייבן האלטן פאר טויזנטער יארן. חנוטה, און טרעפט מען דאס אין די תורה, ויחנטו אותו, איז דאס איז געווען עפעס א מין חכמה וואס די יענע די מצריים פון דעמאלטס האבן געקענט, וואס מען פארשטייט נאך היינט נישט פונקטליך וואס זיי האבן געטון. דאס הייסט אז מיט אלע קונצן, מיט אלע ידיעות וואס אונז האמיר היינט, האבן האבן סייענטיסטן נאך נישט מצליח געווען נאכצומאכן די די זאך. און מען קען למחצה לשליש ולרביע אביסל יא, אבער נישט אויף דעם אופן, נישט אזוי גוט ווי יענע האבן עס געמאכט, און נאך מער, מען האט שוין צונומען דעם מאטריאל, מען האט שוין מען האט עס אנגעפירט אין לאבאראטאריעס און שטודירט און צונומען, אבער ס'זענען דא דארטן געוויסע באשטאנדטיילן, אינגרידיענטס, וואס מען ווייסט נאך היינט נישט וואס דאס איז. דאס הייסט, זיי רופן עס אין דער וויסנשאפטליכער וועלט אינגרידיענט עקס. דאס הייסט ס'איז דא א באשטאנדטייל וואס האט נישט קיין נאמען, א בן בלי שם, ווייל מען האט נאך נישט באוויזן פעסטצושטעלן וואס יענע זאך האט געקענט זיין. איז די זעלבע זאך, דער פרעה איז אויך באלזאמירט געווארן און אויף זיין פנים איז געווען א גאלדענע מאסק איז דורכאויס די גאנצע צייט וואס די זוכענישן און דערגראבענישן זענען אנגעגאנגען איז דער ארכעלאג קארטער געווען צוזאמען מיט דעם בריטישן אריסטאקראט יענער האט געוואונט דארטן ער איז געקומען אויף זיין רוף לכתחילה ווען מען האט געטראפן די ערשטן סטעפ דעם ערשטן טרעפל אבער יעצט ווען מען איז אנגעקומען צו דער נקודה צו דער שפיץ ווען מען האט געטראפן דעם טויטן קאסטן פון דעם פרעה און עס געעפנט איז דער ארכעלאג געווען אליין. זיין שותף, דער אריסטאקראט, איז שוין יעצט געווען טויט. מיט א פאר טעג נאכדעם וואס די טיר, די אריינגאנג, די עפענונג צו די קאמער איז אויפגעמאכט געווארן צום ערשטן מאל, האט דער אריסטאקראט באקומען, ער איז ארויסגעגאנגען אינדרויסן און האט באקומען א ביס פון א מאסקיטא. א ביס פון א מאסקיטא איז אומשעדליך, כמעט אין אלע פאלן, און אויך דאסמאל האט זיך קיינער נישט צוטון געמאכט דערפון, אריינגערעכנט ער אליין, דער געביסענער. למעשה אבער האט זיך אים נאכדעם אנגעהויבן אנטוויקלען הויכע היץ, און ער איז געווארן קראנק און שוואך. ער האט געפילט אז ער קען נישט דארטן בלייבן אויפן פלאץ, און איז צוריקגעפארן צו זיין האטעל אין קאירא, הויפטשטאט פון עגיפטן. אריינקומענדיג אין האטעל איז ער געווען אזוי קראנק אז ער האט זיך קוים באוויזן צו דערשלעפן צו זיין צימער. ער איז אריינגעקומען אין זיין צימער און זיך אראפגעלייגט אפרוען, און אפאר שעה שפעטער איז ער געווען טויט. אין יענע מינוט ווען לארד קארנארוואן איז געשטארבן, איז די עלעקטעריציטעט אין גאנץ קאירא געווארן אויסגעשאלטעט, און צוריק אין ענגלאנד וואו לארד קארנארוואן האט געוואוינט, איז אין די זעלבע רגע וואס ער איז געשטארבן האט זיין הינטעלע וואס ער האט געהאט אין שטוב זיך אויסגעצויגן טויט. צוריק צו דעם יונגן פארשטארבענעם פרעה האט גענומען נאך א צוויי יאר ווילאנג די קערפער איז ענדליך אפגעפירט געווארן אין א לאבאראטאריע און מען האט עס אנגעהויבן שטודירן ווען מען האט אנגעהויבן אונטערזוכן דעם טויטן גוף פון דעם פרעה פון טוטאנכאמאן, האבן די עקספערטן באמערקט אז דער פרעה האט געהאט א צייכן אויף זיין באק, אויף די זעלבע פלאץ, אויף די האר אויף די זעלבע פלאץ, וואו קארנארוואן האט באקומען יענע מאסקיטא בייט פון וואס ער איז געשטארבן מיט צוויי יאר פריער. יעצט דער בריטישער אריסטאקראט איז נישט געווען די איינציגסטער וואס איז געשטארבן, די איינציגסטע מענטש וואס האט געהאט א שייכות צו אויפגראבן דעם פרעה און ארום פאטשקענען דארטן, וואס האט געהאט אזא טראגישן סוף, זיין פרוי אין לאנדאן איז אויך געשטארבן פון א ביס פון א ביס פון א אינזעקט, און זיין ברודער איז געשטארבן פון פארגיפט זיין בלוט איז פארסמט געווארן און ער איז געשטארבן. לארד קארנארוואן אליין האט איז אויך דיאגנאזירט געווארן נאכדעם וואס ער איז צוריק אנגעקומען קיין קיירא מיט בלאד פויזענינג, פארגיפטעטע בלוט. ארטור מעיס, אן עקספערט וואס האט געארבעט מיט די אוצרות וואס זענען ארויסגעפירט געווארן פון יענעם פיראמיד איז געשטארבן נאך אפאר טעג פון ניומאניע. דער ראדיאלאגיסט, דער מומחה ראדיאלאגיסט וואס האט אנגעפירט די אוטאפסי, דאס הייסט די אונטערזוכן דעם קערפער פון דעם פרעה, איז אינמיטן די ארבעט צוזאמגעפאלן און געשטארבן. די סיבה צו זיין טויט איז קיינמאל נישט פעסטגעשטעלט געווארן. א קאלעגע פון קארטער וואס האט אים געהאלפן מיט די ארבעט פון עפענען עפענען די אריינגאנג צו די צו די פיראמיד, איז געשטארבן פון ניומאניע, און א געוויסער אמעריקאנער ביזנעסמאן וואס האט געשטיצט האט אויך שפעטער אנגעהויבן געבן געלט פאר די אונטערנעמונג, און איז נאכדעם וואס מ'האט געטראפן נאכדעם וואס די געפינס איז אנטדעקט געווארן, און ער איז אויך געקומען צו פליען און געגאנגען אריינגעגאנגען אינעם אינעם באגרעבעניש פלאץ, איז פֿיר און צוואַנציק שעה שפעטער געווען טויט. אויך די פערזענליכע סעקרעטאר פון לארד קארנערוואן וואס האט זיך אסאך אפגעגעבן, ס'איז געווען א חלק פון זיין דזשאב, פון זיינע אויפגאבעס, זיך אפצוגעבן מיט די מיט דאס לעבן און מיט די אקטיוויטעטן און מיטן סדר היום פון זיין אויבערהאר פון לארד קארנערוואן, איז אויך פלוצלינג געשטארבן. יעצט וואס איז פשט פון די טויטפעלער? מ'רעדט דא פון צענדליגע מענטשן וואס האבן געהאט א דירעקטע שייכות אדער מיט די מיט די טויט קאסטן אדער מיט די אוצרות ארום און בכלל מיט די באגרעבעניש פלאץ פון דעם פרעה וואס האבן אזוי מיאוס אפגעשניטן, זיי און אפט מאל אויך די נאנטע מענטשן אין זייער לעבן. איז די צייטונגען פון יענע תקופה און מענטשן בכלל האבן געוואוסט צו דערציילן, זיי האבן געוואוסט צו ציען א פשוטע מסקנא אז די פלעצ די באגרעבעניש פלעצער פון די פרעות זענען זענען באשיצט געווארן, לאמיר אזוי זאגן, זיי זענען באוואכט געווארן מיט קללות, מיט קללות פון כישוף, כוחות פון כוחות הטומאה, וואס זענען אריינגעוועבט און אהינגעלא אוועקגעשטעלט געווארן דארטן, און ווער ס'טשעפעט מיט זיי, איז פארפאטשקעט, פארטשעפעט זיך מיט יענע כוחות הטומאה, מיט יענע קללות און מיט יענעם כישוף, און דאס קומט צוריק בייסן, עס קומט צוריק בייסן די וואס האבן זיך געוואגט דארטן אריינצוגיין אדער טשעפען אדער טון אדער אדער פאטשקענען מיט די אוצרות, מיט די באגרעבעניש פלעצער פון יענע פרעות, און אסאך האבן געוואוסט אנצוווייזן אויף די נוסח הקללה וואס מ'האט אנגעבליך געזאלט האבן געטראפן אין די באגרעבעניש פלאץ טאקע פון דעם פרעה, אז די טויט וועט קומען צו פליען צו אים מיט פליגלען. און אין דעם פאל מיט דעם בריטישן אריסטאקראט איז די טויט געקומען צו פליען צו אים אויף די פליגלען פון א מאסקיטא. דאס ווייסט מיר אונז אויכעט שוין היינט אז די, חוץ דעם וואס די קולטור אין מצרים איז געווען זייער זייער פארגעשריטן, און עס איז געווען געוויסע זאכן וואס מען פארשטייט נאך היינט נישט געהעריג וויאזוי זיי האבן עס באוויזן און וויאזוי זיי האבן עס געטון, ווייסט מען אויכעט אז די גאנצע זאך פון טויט, מען רעדט פון די פרעות, איז געווען א מורא'דיגע מורא'דיגע מצב. ס'איז געווען א גאנצע שטאט קעגנאיבער אויף די אנדערע זייט פון די נילוס, אויף איין זייט פון די נילוס שטייט די גערופן אזויגערופענע טאל פון די פרעות, די וועלי אוו דע דארטן ווי די אלע פרעות זענען באהאלטן געווארן, זענען באגראבן געווארן, זיי מיט זייערע אוצרות, מיט אלע זייערע צוגעהערן, און אויף די אנדערע זייט איז געווען ממש א שטאט, א שטאט פון טויט, ס'הייסט אז די אלע צוגעהערן, די צוגרייטונגען, די הכנות, צו אוועקצושטעלן דעם מענטש, א טויטן מענטש, א טויטן קערפער, בפרט די פרעות, און זיי ווי כאילו צוגרייטן צו די קומענדיגע שלב אין זייער לעבן, דאס הייסט, פון נאכן שטארבן און וואס ס'גייט ווייטער, איז געווען ממש א גאנצע אינדוסטרי געווען פאר דעם געווידמעט, און ס'האט פארנומען א גאנצע שטאט. ס'האט פארנומען א שטאט, און אפילו די וועג ביז אהין, ביז די שטאט וואו מ'האט זיך אפגעגעבן מיטן טויטן גוף, און נאכדעם ווען מ'האט אים פון דארטן צוריקגעפירט און ענדליך אוועקגעלייגט אין זיין ענדגילטיגע עה עה פלאץ וואס איז פאר אים געווען אויפגעבויט און צוגערישט איז אויך געווען א גאנצע מצב, מ'האט אים אריינגעזעצט אין א שיף, די שיף האט געטראגן דעם גוף איבערן נילוס, און ס'איז געווען צו א באשטימטע צייט פון טאג ווען די זון האט זיך אנגעהויבן זעצן, אנגעקומען צו די אנדערע זייט, אזוי איז עס געווען אויסגערעכנט אז עס איז די שיף אינאיינעם מיט די שקיעה, זון האט זיך געזעצט, די שיף איז אנגעקומען, און אויבן אויף קען עס אויסזען ווי סתם סימבאלישע זאכן, ס'איז געווען א שקיעה, די זון האט זיך געזעצט, און דאס קומט ווי מרמז זיין אויף די זון פון יענעמ'ס לעבן וואס האט זיך געזעצט, יענעמ'ס לעבן איז אונטערגעגאנגען דא, און ס'איז צייט פאר אים צו גיין ווייטער, פונקט ווי, לאמיר זאגן אזוי, די זון גייט אויך ווייטער, די זון איז דאך נישט אויסגעגאנגען, ס'האט זיך נישט אויסגעלאשן, נאר די זון פארט, ס'איז געפארן דארטן ווייטער, און ס'איז פארשווינדן געווארן פונעם אונזער האריזאנט דא, איז די זעלבע זאך האט זיך אפגעשפילט מיט דעם, מיט דעם פרעה און די אלע אנדערע פרעות, אז זיין. זיין זיין זון, די זון פון זיין לעבן דא האט זיך געזעצט, אבער ער גייט ווייטער. אונז זעהן מיר נאר נישט ווייטער ווייל ער איז פארשווינדן פון אונזער האריזאנט. איז דאס איז נישט נאר געווען סימבאליש אבער, ווייל אויף וויפיל מען ווייסט יא, וויפיל ס'איז געלונגען אויסצוגראבן פון יענע קולטור, פון זייער וועג פון טראכטן, פון זייער גלייבן, פון זייער אמונות טפלות, פון די עבודה זרות וואס זיי האבן געדינט, און וויאזוי זיי האבן אפגעלערנט זייערע עבודה זרות און די כוחות פון זייערע אפגעטער, ווייסט מען יעצט אז ס'איז נישט נאר געווען סימבאליש, נאר אין זייערע אויגן, אין די באנעם אין די טראכטן פון די מצריים דעמאלטס, האט יעדע זאך געהאט א עכטע למעשה'דיגע משמעות. איז פונקטליך וואס די משמעות למעשה פון די פרעה אנקומען פארן אויפן די שיף זאל זיך גליטשן אויפן וואסער פונעם נילוס צוזאמען מיט די זון און אנקומען דארטן ביים עק צוזאמען מיט די זון אונטערגאנג, פונקטליך וואס זיין דאס פארטייטשט וואס דאס טוט למעשה ווייסט מען נישט. אבער אונז ווייס מיר יא אז ס'איז דא דא א משמעות, ווייל די זעלבע זאך איז אויכעט מיט די מיט די פראקטישע פראצעדור, דאס הייסט ס'איז דא די זאכן וואס זיי האבן געטון וואס אונז קען מיר אנקוקן סימבאליש, אבער אונז ווייס מיר פון זייערע שריפטן און פון וויפיל אונז פארשטיין מיר שוין יא זייער קולטור און זייער מהלך המחשבה אז ס'האט עפעס געמיינט בפועל, און נאכדעם זעהן מיר אונז אויכעט אז זיי האבן אריינגעלייגט א געוואלד מיט קאפ און מח און צייט און ארבעט און זיך מטפל זיין מיט דעם גוף, מיט די באגרעבעניש פלאץ, און ווי געזאגט ס'איז געווען א גאנצע אינדעסטרי אוועקגעגעבן פאר דעם, ממש א שטאט און א אינדעסטרי וואס האט זיך מטפל געווען מיט דעם טויטן און זיינע געברויכן. איז איינע פון די זאכן וואס אונז ווייס מיר היינט און וואס מ'פארשטייט נישט איז די אופן וויאזוי זיי האבן באוויזן צו באלזאמירן די קערפער, די פראסעס פון חניטה, אבער אונז ווייס מיר יא פון וואס מ'האט יא געטראפן אז ס'איז געווען א לאנגע פראסעס, און ס'איז געווען א פראסעס וואס האט כולל געווען זייער אסאך דיטעילס, אסאך פון די זאכן וואס זיי האבן געטון פארשטייען מיר נאכנישט פארוואס זיי האבן עס געטון, אבער אונז זעמער יא אז ס'איז געקומען מיט א מכוון, ס'איז געווען א מהלך אויף דעם, מ'זעט וואס זיי האבן געטון, און ס'רופט היינט נאך ארויס באוואונדערונג ביי די עקספערטן וויאזוי זיי האבן געקענט אויספירן די זאכן, זייער אסאך פון די זאכן וואס זיי האבן געטון מיטן גוף, וויאזוי זיי האבן עס מצליח געווען אויסצופירן, און איינע פון די היילייטס טאקע ווי געזאגט איז די די מיטל וואס זיי האבן גענוצט, די מיטל וואס זיי האבן גענוצט מחנט צו זיין, צו באלזאמירן דעם קערפער, מען פארשטייט נאך היינט נישט ווי אזוי די מצרים האבן עס באוויזן, אין אלל קעיסעס, אונז האבן מיר היינט נאכנישט באצליח עס נאך, נאכנישט מצליח געווען עס נאכצומאכן, זיי האבן נאכנישט באוויזן. אויפצוקומען מיט די געמיש, די צוזאמשטעל, די וואס עס זאל נאר האבן געווען, די באשטאנדטייל וואס האט מען האט גענוצט צו האלטן גאנץ די קערפער, די טויטע גופים פון די פרעות, אונז האבן מיר נאך אלץ נישט ביז היינט, מיט אלע ידיעות און מיט אלע קונצן וואס איז היינט דא צו באקומען, האבן מיר נאך אלץ נישט מצליח געווען צו דעליווערן דאס וואס זיי האבן דעמאלטס דעליווערט, און אונז ווייס מיר אויך נישט וויאזוי זיי האבן עס געטון, ווי געזאגט, אונז ווייס מיר ס'איז דא געוויסע זאכן וואס זענען געליגן אין די זאך וואס זיי האבן גענוצט אין די מאטריאל, אונז ווייסט מיר נאך אלץ נישט וואס דאס איז. שפעקולאציעס זענען דא, און אפאר פון די שפעקולאציעס ווילן זאגן אז מען רעדט פון א מאטריאל וואס אויף ווי ווייט אונז ווייסט מיר האט די וועלט נישט געוויסט דערפון, דאס זענען חידושים פון די מאדערנע תקופה פון אונזערע צייטן, אז געוויסע מאטריאלס, געוויסע זאכן וואס מ'איז אויפגעקומען וואס מ'האט ערפונדן, וואס מ'האט צוזאמגעשטעלט אין לאבאראטאריעס, אויף ווי ווייט אונז ווייסט מיר האט קיינער פון אזא זאך נישט געוואוסט, אונזערע חידושים פון היינט, אונזערע חידושים פון די לעצטע צוואנציג, פופציג, הונדערט הונדערט פופציג יאר, אבער דריי אהאלב טויזענט יאר צוריק? ווער פון דעם ווער האט פון דעם געוואוסט? וויאזוי האבן זיי דאס געהאט? אבער די מיסטעריע פון דעם פרעה פון תות ענח' אמון האט נישט נאר צו טון מיט זיין טויט און מיט זיין באגרעבעניש, נאר אויך מיט זיין לעבן און דעם אופן ווי אזוי ער איז געשטארבן. איז די, ס'איז געווען א שפעקולאציע שוין פארדעם אז ער איז געשטארבן יונגערהייט, און דאס איז לכאורה פעסטגעשטעלט געווארן נאכן אנטדעקן זיין באגרעבעניש פלאץ וואס איז געווען קלענער, די בנין, די סטראקטשער וואס איז אוועקגעשטעלט וואס איז אויפגעבויט געווארן פאר דעם פרעה איז קלענער ווי די, היפש קלענער ווי די אנדערע. וואס זענען ווי די אנדערע פיראמידן, ווי די אנדערע בנינים וואס זענען אויפגעבויט געווארן פאר אנדערע פרעות. די זעלבע זאך אויכעט מיט זיין טויטן קאסטן, די ארון איז אויכעט קלענער ווי דעם דורכשניט, און דאס האט קודם פעסטגעשטעלט די השערה אז ער איז געשטארבן יונגערהייט. די טעסטס וואס מומחים האבן שפעטער אנגעהויבן דורכפירן אויף דעם מאמי, אויף דעם אויף דעם באלזאמירטן פרעה, האט געוויזן אז ער האט געהאט אן ערנסטן וואונד אין קאפ, די וואונד, מען רעדט פון א א קראך אין א ביין וואס איז גענוג צו קענען אומברענגען א מענטש. די טעסטס האבן אויכעט פעסטגעשטעלט אז ער איז געווען העכסטנס צוואנציג יאר בשעת זיין טויט. איז די פיראמידן פון די פרעות זענען אפטמאל אויכעט געקומען מיט פארשידענע מאלערייען און אויפשריפטן אויף די ווענט אינעווענדיג אויף די קאמערן. ביי די באגרעבעניש פלאץ פון דעם פרעה פון אונזער פרעה דא, איז אבער דא איין צייכן וואס מען טרעפט נישט, איין בילד וואס מען טרעפט נישט ביי אנדערע פרעות, און דאס איז געווען זיין נאכפאלגער, זיין נאכפאלגער האט געהייסן איי ווי א בילד ווי ער שטייט דארטן און כאילו געזעגנט זיך, געזעגנט זיך מיט דעם פרעה, און מען זעט קלאר פון זיין האלטונג, פון זיין באנעמונג, אז ער האט א גילטי פילינג, מען זעט אויפן פנים ווי יענע יונגל וואס האט עפעס אנגעדרייט א שטיקל און קומט נאכדעם ווייזט א תמימות'דיגע פנים און להבדיל און מען זעט אויפן קינד, מען זעט אויף זיין פנים אויף די אופן וויאזוי ער פירט זיך אויף אז עפעס האט ער אנגעדרייט, עפעס האט ער אנגעווערטשאפט דא. בשעת די בשעת אין לעבן פון דעם פרעה פון טוטאנכאמון איז דער איי געווען זיין הויפט גענעראל, ער האט געפירט די מצרישע מיליטער. און דער איי איז אויך געווען דער ממלא מקום פון טוטאנכאמון, וואס איז אויך א חידוש, ווייל געווענליך איז די מלוכה אריבערגעגאנגען ווי עס איז געווען בכלל די סדר אין יענע תקופה, און אפילו שפעטער אויכעט, אז די מלוכה גייט אריבער פון טאטן צו קינד, איי האט נישט געלאנגט צו די קעניגליכע משפחה, ער איז געווען ווי געזאגט א פרעמדער, ער האט געהאט א הויכע שטעלע, א וויכטיגע פאזיציע אין מצרים, אבער צו די קעניגליכע מלוכה האט ער נישט געלאנגט. איז איינע פון די מער אנגענומענע השערות איז איז אז דער איי האט עקטשעלי אומגעברענגט דעם פרעה, ווי ס'זעט אויס האט ער געהאט א גוטע סיבה, זיין די בילד פון אים ווי ער געזעגנט זיך מיט דעם פרעה איז ארויפגעלייגט געווארן אויף די וואנט, אזוי ווי מ'זאגט ס'איז רעקארדירט געווארן אויף אייביג, און און ווי ס'איז משמע פון דעם איז אז ער האט זעט אויס געהאט א סיבה וואס אנדערע ארום האבן אויך פארשטאנען אז ס'בארעכטיגט זיין אקט, און אויך איז ווי מען זאגט ווי מען זעט אז ער האט איבערגענומען ער האט איבערגענומען די מלוכה ער איז געווארן דער קעניג נאך יענעם פרעה. איז אין די אין יענע אין יענע צייטן די די פרעה'ס איז האבן קודם באקומען א נאמען ביים געבורט זענען געבוירן געווארן האבן זיי באקומען דעם נאמען וואס די עלטערן האבן זיי געגעבן און שפעטער ווען זענען געווארן קעניג האבן זיי באקומען נאך א נאמען פרעה איז געווען די טיטל ער איז פרעה דא איז ווי ער איז קעניג דא ער איז מושל ער איז פריים מיניסטער פרעזידענט אבער חוץ דעם האט ער אויך באקומען א ספעציעלן נאמען אלס קעניג, און דער פרעה, דער איי, האט באקומען דריי נעמען, זיין לעצטער נאמען איז רע. רע איז געווען די נאמען פון איינער פון די אפגעטער פון מצרים פון יענע תקופה, איינער פון די מער וויכטיגע אפגעטער, זיי האבן געהאט א באנטש געטער, יא, איז רע איז געווען איינער פון די מער וויכטיגע, מער פון די מער חשוב'ע און מער מאכטפולע אפגעטער. איז ווען פרעה זאגט פאר די אידן ביי יציאת מצרים, ווען פרעה זאגט פאר משה רבינו ראו כי רעה נגד פניכם, זענען דא מפרשים וואס זאגן אז פרעה האט פון גערעדט פון זייער אפגאט, פון דעם פון דעם רע, אז פירטס ענק אויף ווי ס'דארף צו זיין, זוכטס ענק נישט קיין חכמות און קומטס צוריק, ווייל אויב נישט זאלט עטץ וויסן, עטץ גייטס ענק פארטשעפענען מיט רע, מיט יענעם מאכטפולן אפגאט, און וועט ענק שוין גוט מסדר זיין. אויב זאל מען ווען אננעמען, אויב זאל מען קענען אננעמען אז ס'שטימט אז דער תות ענחמון איז געווען דער פרעה וואס איז געווען מושל בשעת אדער אביסל פריער פאר יציאת מצרים וואלט מען געקענט זאגן נאך א פשט אז גייט נישט צו ווייט ווייל טאמער יא רעה נגד פניכם איך שיק מיין מיליטער צו ענק איך שיק מיין מיליטער מיטן גענעראל רע אז ער זאל ענק נאכיאגן און צוריק ברענגען מיט געוואלד. סאו דער פרעה דער תות ענחמון איז איינער פון די וועם ס'איז דא אסאך אינפארמעישן, ווי געזאגט מ'האט געטראפן זיין די בנין וואס איז געווען געווידמעט פאר זיין באגרעבעניש פלאץ, איז געווען איינער פון די גאר ווייניג וואס מ'האט געטראפן אומבארירט, ווי דערמאנט כמעט אלע אנדערע זענען אויסגעפלינדערט געווארן און בארויבט געווארן און געטשעפעט געווארן דורך רויבערס און סתם מענטשן, און ביי דע טיים ווען די ווען מומחים פון די מערב וועלט זענען אנגעקומען אהין האבן זיי שוין געהאט זייער ווייניג מיט וואס צו ארבעטן, טוטאנכאמון איז איין אויסנאם. פון זיין פלאץ האט קיינער ער איז געווען באגראבן אינעם זאמד ער מיטן בנין מיט אלע זאכן דערינען איז געווען באגראבן אונטערן זאמד פאר טויזנטער יארן קיינער האט אפילו נישט געוואוסט פון זיין עקזיסטענץ במשך לאנגע לאנגע תקופות ביז יענער ארכעלאג קארטער איז אויפגעקומען דערויף און זיך גענומען צו די ארבעט זיך געשטעלט פאר זיך א ציל צו טרעפן זיין פלאץ איז במילא ווען מ'איז אנגעקומען אהין האט מען געטראפן אלעס אומבארירט, אלעס איז דארט געווען נאך, און אויכעט איז עס געווען אומבארירט, אומגעפאטשקעט. סאו הייסט פון איין זייט איז דא אסאך וואס צו שטודירן, ס'איז דא אסאך חומר, ס'איז דא אסאך וואו צו גראבן, אבער מצד השני זענען דא ווייניג פרעה'ס וועמענס לעבן איז פארשלייערט אין אזויפיל מיסטעריע ווי דעם פרעה. וואס טוט זיך אבער מיט די טויטפעלער? וואס טוט זיך מיט די אלע טראגעדיעס וואס האט זיך געטראפן צו אזויפיל מענטשן וואס האבן געהאט שייכות צו די, אויפדעקן דעם פלאץ, אויפגראבן דעם פלאץ, ארויספירן פון דארטן די חפצים, און זיך אפגעבן מיט די טויטן גוף פון פרעה אליין, זיי און זייערע נאנטע מענטשן. יעצט ווי ס'זעט אויס איז נישט נאר די לעבן פון דעם פרעה געווען פארשלייע געבליבן פארשלייערט אין מיסטעריע, נאר אויכעט זיין טויט און אויכעט זיין באגראבן ווערן. איז ווי אייביג זענען דא וויסנשאפטלער, די וויסנשאפטליכע וועלט טרייט צו זיין מער עה רעשענאל, פרובירן אז יעדע זאך זאל מען פארענטפערן אז אלעס דארף שטימען, און אויך דא פרובירט מען אויפצוקומען מיט הסברים. איז קודם די ערשטע זאך וועגן אז ס'האט זיך געטראפן אזויפיל געשעענישן צו אזויפיל מענטשן וואס זענען געווען פארמישט דערין, ס'האט זיך געמאכט. ס'האט זיך פונקט אזוי אויסגעשטעלט. נאכדעם עם איז דא איינער וואס איז אויפגעקומען שוין אביסל יא מיט א שטיקל הסבר וואס לאזט זיך אפשר יא הערן, און ער ער איז מסביר אז ווען די לופט איז דאך פול מיט אקסידזשען און אלע לעבעדיגע זאכן, אריינגערעכנט באקטעריע און אפילו נישט לעבעדיגע זאכן וואס דארפן אבער לעבן צו קענען פונקציאנירן ווי וויירוסעס, בלייבן דארטן, און היות די פלאץ, ווען די פלאץ ווערט הערמעטיש פארמאכט אזוי גוט ווי די פיראמידן זענען געווען פארמאכט בפרט די פיראמיד וואס איז נאך געווען דערצו באגראבן פאר אזוי לאנג אונטער זאמד, מיינט עס אז די מייקרא ארגאניזמס, די פיצעלע פיצעלע באשעפענישן, הייבן אן צוביסלעך אויסנוצן די אקסידזשען וואס איז נאך געבליבן אין די לופט, און נאכדעם וואס זיי נוצן אויס די גאנצע די גאנצע אקסידזשן איז גייען זיי אריין אין א מצב פון הייבערנעישן, אזוי ווי א בער וואס שלאפט דורכ וואס שלאפט דורכאויס דעם גאנצן ווינטער נאך אפילו אויף א שטערקערן פארנעם, דאס הייסט זייער זיי גייען אריין אין אזא מין קאומע, באוויסט א שלאף, א טיפן טיפן שלאף וואס קוים זיי עקזיסטירן. און די רגע וואס מען עפנט דעם פיראמיד, מען עפנט דעם בנין, און ס'קומט פון אינדרויסן אריין פרישע לופט, פרישע אקסידזשן, וועקן זיך אויף, וועקן זיי זיך אויף, זיי שטייען ווי אויף צו תחיית המתים, און דאס איז דא געשען. מען האט געעפנט דעם פלאץ, אקסידזשען איז אריין געקומען, און די מייקראובס, די באצילן, די באקטעריע, און די וויירוסעס, און אלע אנדערע מרעין בישין וואס זענען געבליבן דארטן שלאפן פאר אפאר טויזנט יאר, האבן זיך מיט דעם אויפגעוועקט, און זיי האבן קראנק געמאכט יעדן צו רוב מענטשן וואס זענען דארטן אריין געקומען. יא, יעדע מענטש, ס'איז דא מענטשן וואס האבן א שטארקערע אימיון סיסטעם, אז די קערפער איז בעסער געבויט, און קען באקעמפן די וויירוסעס, קען קען אפטויטן די באצילן, די וויירוסעס וואס דרינגען אריין, און אנדערע נישט, און די וואס זענען געשטארבן, האבן נישט באוויזן צו באקעמפן וויירוסעס מחלות וואס זענען געזיצן דארט און געווארט אויף זיי שוין פאר דורות לאנג. און וואס טוט זיך מיט דעם וואס די לעקטער איז אויסגעשאלטעט געווארן אין גאנץ קאירא אין די מינוט ווען יענער בריטישער אריסטאקראט איז געשטארבן? אקעי, דאס איז נישט אזא זעלטענע געשעעניש, א בלעקאוט אין קאירא איז נישט קיין זאך וואס מאכט זיך איינמאל אין צען יאר, ס'איז נישט אזא זעלטענע געשעעניש, און ס'האט זיך אויסגעשטעלט אז איינע פון די נאכאנאנדע בלעקאוטס וואס באטרעפט קאירא, אגב נאך היינט, איז געשען, האט זיך אפגעשפילט טאקע פונקט אין יענע סעקונדע. וואס טוט זיך מיטן הינטל וואס איז געשטארבן, די הינטל פון דעם בריטישן אריסטאקראט וואס איז געווען דעמאלטס אינדערהיים אין לאנדאן איז אין די זעלבע מינוט געשטארבן, ווייזן זיי אן יענע וואס פרובירן עס מסביר צו זיין אז דאס איז א זאך וואס מען טרעפט אויך, מען טרעפט סתם אזוי, ס'איז דא אזא מין מציאות אז א מענטש איז ווייט אוועק פון דערהיים און עפעס געשענט צו אים און די הינטל אדער אנדערע שטוביגע חיה כאפט עס אויף, שפירט עס, שפירט עס און מען זעט עס אויף אים, ווען דער באלעבאס שטארבט קען טאקע זיין אזא זאך אז ער שטארבט אליין אויכעט. וואס טוט זיך מיט די מענטשן וואס זענען געשטארבן אין צוריק אין לאנדן אדער אין אנדערע פלעצער זענען בכלל נישט אריינגעגאנגען אפילו אין יענעם בנין אינעם באגרעבעניש פלאץ פונעם פרעה, אקעי, עפעס מעג זיך דאך האבן געמאכט סתם אזוי אויכעט, יא? איין מערקווירדיגע זאך מיט די הסבר איז לגבי דעם הינטל וואס איז געשטארבן איז די איז אינטערעסאנט אז די דאס איז א פענאמענא דאס איז א זאך וואס מען ווייסט אז ס'איז דא אויף די וועלט ס'איז דא כ'מיין ס'איז נישט די איינציג די ערשטע און די איינציגסטע מאל דא אין דעם פאל מיט יענעם לארד וואס איז געשטארבן זיין הינטל צוזאמען מיט אים אז מען ווייסט פון נאך אזעלכע מעשות אבער יענץ האט אויך נישט קיין הסבר איז אויב דארפסטו צוקומען אז דא איז עפעס געשען וואס האט נישט קיין הסבר איז וואס וואס פארדינט מען אז מען זאגט אז ס'איז נישט נאר יעצט געשען, ס'איז געשען נאך און ס'איז דא נאך אזעלכע פאלן, נאך אזעלכע מעשות, און יענץ קען איך אויך נישט מסביר זיין. אויב דו קענסט עס סייווי נישט מסביר זיין, וואס איז א חילוק ווי דו שטעלסט דיך אפ? צו אז איך קען נישט מסביר זיין וואס ס'גייט פאר מיט דעם פרעה, אדער איך קען נישט מסביר זיין איין איזאלירטע פאל וואס האט זיך אפגעשפילט מיט דעם, די מעשה מיט דעם הינטל וואס איז געשטארבן אין די זעלבע מינוט ווי דער באלעבאס. די מעשה איז אבער אויך אז די קללה, די אומגעווענליכע געשעענישן, האט זיך נישט נאר אפגעשפילט און נישט נאר אפגעשטעלט מיט יענע גרופע, מיט יענע מענטשן וואס האבן אויפגעדעקט און אויסגעליידיגט די בנין, די באגרעבעניש פלאץ פון דעם פרעה. ס'איז ווייטער געגאנגען ווי ס'זעט אויס אויך צו די חפצים וואס מ'האט פון דארטן ארויסגענומען. סאו ס'האט גענומען א שיין ביסל צייט ווילאנג מ'האט מסדר געווען און אוועקגעלייגט און זארגפעליג זיך אפגעגעבן מיט די אלע זאכן, די אוצרות וואס זענען פון יענעם פרעה'ס טויטן פאלאץ ארויסגעפירט געווארן, אבער נאך צענדליגע יארן זענען זיי געווען גרייט אויסגעשטעלט צו ווערן אין א מוזיעם און אפילו ארומגעטראגן צו ווערן אין אנדערע פלעצער אין דער וועלט, זיי זאלן אויסגעשטעלט ווערן פאר די עפנטליכקייט, פאר די פובליק זאלן עס קענען זען. איז דער געדאנק דערפון אז מ'זאל דאס טון איז אויפגעברענגט געווארן אין ניינטין סעווענטי, נײַנצן הונדערט זיבעציק. ס'איז אפגעהאלטן געווארן א מיטינג פון עקספערטן פון. פארשטייער פון עגיפטישע מוזיעם ווו די פלעצער ווו די זאכן זענען ווו די אוצרות זענען אוועק געשטעלט געווארן און אגב ווו זיי געפונען זיך נאך ביז היינט און ארויסגיין דארט האט מען אנגעהויבן רעדן פון דעם ס'איז אויפגעברענגט געווארן דער נושא און דאס איז געווען די צוועק פון יענע מיטינג פון יענע אסיפה וועגן צו מען זאל דאס בכלל טון ס'טייטש נעמען די אוצרות אויף א טור אין אנדערע לענדער איבער די וועלט און אויב יא וויאזוי איז די מיטינג האט זיך געמיטינגט און מען האט געענדיגט. דער דירעקטאָר פֿון די מוזיעם, צוזאַמען מיט אַלע אַנדערע, זענען אַרויסגעגאַנגען, און יענער איז אויפֿן וועג אַהיים געהרגעט געוואָרן דורך אַ קאַר, וואָס איז אים איבערגעפֿאָרן. די החלטה למעשׂה בײַ יענע מיטינג איז געווען, אַז די אוצרות גייען יאָ אָפּגעפֿירט ווערן פֿאַר אויסשטעלונג אין אַנדערע לענדער. ס'האָט גענומען אַ קאַרגע צוויי יאָר, ווי לאַנג מ'האָט עס באַוויזן מסדר צו זײַן, אויסצושטעלן, און די נאַכט נאָך דעם, וואס איז געווארן פיינעלייזט, יא, ענדגילטיג באשלאסן געווארן און אויך אויסגעשטעלט געווארן די סדר וויאזוי ס'זאל צוגיין, וויאזוי די גאנצע עקספעדישן, די אוצרות זאלן אפגעפירט געווערן, אפגעפירט ווערן קיין ענגלאנד, איז די איז די ממלא מקום פונעם פריערדיגן דירעקטאר געשטארבן און און געשטארבן פון א סטראוק. איז למעשה זענען די אוצרות עווענטשעלי ארויפגעשטעלט געווארן אויף א פליגער, און די פליגער האט דאס אלעס אפגעפירט קיין ענגלאנד.

דירעקטע תוצאה פון די פון זייער האבן עפעס מיט דעם פון פאטשקענען מיט אדער יענער בנין אדער די אוצרות וואס מען האט דארטן געטראפן. יעצט למעשה ווייס מיר אונז אז די מצ די מצריים פון דעמאלטס זענען געווען זייער גרויס מיט מיטן כח פון כישוף דאס ווייס מיר אז זיי האבן רוב מכות האבן זיי געקענט נאכמאכן און ס'האט זיך געפאדערט ווי מען זאגט א אסאך אסאך, ס'האט געדארפט אסאך זאכן געשעהן אויף א גאר שטארקן אופן ביז יענע די פר יענע פרעה מיט זיינע מענטשן די אנדערע מצריים האבן געכאפט אז דא דא ווילאנג זיי האבן געזאגט אצבע אלקים היא זיי האבן געכאפט אז דא דא עפעס א כח וואס איז גרעסער און שטארקער די זאך די זאך אליין זייערע אפגעטער זענען דא נישט נוגע זיי האבן געזעהן זיי האבן געהאט זייער גרויסע כוחות פון כישוף. אבער אפילו די וויסנשאפטליכע וועלט וואס וויל עס נישט מקבל זיין, פשוט ווייל זיי האבן נישט קיין הסבר דערויף און זיי קענען עס נישט מסביר זיין, זיי קענען עס נישט אריינשטעלן אין א באקס, אין א קאטעגאריע מיט געהעריגע פארשריפטן און הגדרות און כללים, אפילו זיי בלייבן זיך אויך חידוש'ן איז אויף די מורא'דיגע קענטעניסן, אויף די יכולת פון יענע מצרים וואס מ'קען בשום אופן נישט ס'איז דא געוויסע זאכן וואס האבן בשום אופן נישט קיין הסברים ביז היינט. מען פארשטייט נישט וויאזוי זיי האבן עס געקענט טון, נישט נאר זאכן וואס אונז קען מיר היינט טון נאר מיט די הילף פון גרויסע מאשינען און פון אסאך ידיעות וואס די מענטשהייט האט אנגעקליבן במשך אזויפיל יארן, נאר ס'איז דא זאכן וואס אונז קען מיר נאך ביז היינט, מיט אלע אונזערע פאטענטן און חכמות, קען מיר אונז נאך אלץ נישט באווייזן. סאו למשל דאס אליין, ס'איז דא די גרעסטע און די באקאנטסטע פיראמיד, ס'הייסט די גרעיט פיראמיד אוו גיזא, וואס איז געבויט געווארן מיט צוויי מיליאן, איבער צוויי מיליאן ציגל, וואס יעדע ציגל וועגט צווישן צוויי און א האלב און פופצן טאן, אן עלעפאנט, אן ערוואקסענע עלעפאנט וועגט פון פינף ביז זיבן טאן, אונז רעדט מען דא פון שטיינער וואס האבן געוואויגן לכל הפחות האלב פון די וואג פון א עלעפאנט, ביז צוויי מאל אזוי סאך ווי פון צוויי מאל די וואג פון א שווערן עלעפאנט. די שטיינער זענען נישט געקומען פון דארטן, מ'האט זיי געדארפט שלעפן. ביז היינט איז מען נאכנישט דערגאנגען וויאזוי זיי האבן עס באוויזן צו טון. ס'זענען אויפגעברענגט געווארן פארשידענע השערות, אבער די קשיא איז סאך שטערקער ווי אלע תירוצים אינאיינעם. און אפילו מען וועט שוין מסביר זיין, מען וועט שוין טרעפן עפעס א אופן וויאזוי זיי האבן באוויזן צו שלעפן די שטיינער, דארף מען געדענקן, דאס זענען מענטשן וואס האבן נאכנישט גארנישט, זיי האבן ניטאמאל קיין, כמעט קיין אייזערנע כלים אפילו, שוין אפגערעדט פון ריזיגע מאשינען צו שלעפן, רירן פון פלאץ אזעלכע שטיינער. און וויאזוי האבן זיי עס ארויסגעטראגן ביז אויבן? וויאזוי האבן זיי ארויפגעשלעפט א שטיין צוויי מאל די וואג פון אן עלעפאנט, הונדערטער פיס אויבן. ווייטער, ס'זענען דא שפעקולאציעס, אבער, נאכאמאל, די קשיא איז בעסער ווי די תירוץ, ווי דעם בעסטן תירוץ. די שטיינער זענען אויסגעהאקט געווארן אויף א מוסטערהאפטן אופן, און אונז האבן מיר נישט קיין אנונג וויאזוי זיי האבן עס געקענט מאכן, די מאס גלאטקייט, די אופן וויאזוי די שטיינער זענען אוועקגעשטעלט געווארן מיט א מורא'דיגע פונקטליכקייט, אויף די האר, און מען האט שטודירט, מען האט שוין היינט גענוג שטודירט די פיראמיד, די אלע פיראמידן, בפרט די גרויסע פיראמיד, צו זען אז יעדע ריר האט א חשבון. איין זאך, צוויי זאכן קען מען נאך מאכן, ס'האט זיך צופעליג אזוי געמאכט, הגם ס'איז סאך א שוואכערע תירוץ ווי א דוחק גדול ונורא, אבער ס'איז דא צופיל זאכן, מען רעדט פון צענדליגע זאכן, די, למשל די געבוי פון די גרויסע פיראמיד איז אויסגעשטעלט אז ס'שפיץ איז מכוון קעגן צפון זייט פון די וועלט. ס'איז מכוון מיט א גרעסערע מאס פונקטליכקייט ווי אונז קען מיר היינט באווייזן מיט אלע אונזערע ידיעות, מיט דעם וואס אונז קען מיר אונז האמיר שוין, אונז האמיר שוין עראפלאנען, מען האט מען האט סעטעלייטס וואס קענען אונז העלפן מכוון זיין ווי מען זאל שטעלן דעם שפיץ, יא, און האבן נאך אלץ נישט באוויזן צו אויפבויען א זאך מיט אזא מאס פונקטליכקייט ווי זיי דארטן. די עגיפטער האבן אויך גענוצט עפעס א געוויסע מאטריאל וואס די נאנטסטע קרוב דערפון וואס אונז האמיר היינט איז סעמענט, אבער יענץ איז סאך שטערקער, האלט זיך סאך בעסער ווי אונזערע מאטריאלן היינט, מען רעדט זיי האבן פראדוצירט איך שיהי' א האלב מיליאן פינף הונדערט טויזנט טאן פון יענעם צעמענט, אונז ווייסט מען נישט פונקטליך וויאזוי זיי האבן עס געמאכט, אונז ווייסט מען נישט פון וואס און וויאזוי. אונז ווייסט מען וויפיל אונז האבן שוין יא און מען איז נאכנישט פערטיג, מען זוכט נאך און מען חקר'ט נאך, אבער וויפיל מען האט שוין יא באוויזן צו טרעפן וואס אונז האבן שוין יא באוויזן צו כאפן לגבי די געבוי פון יענעם פיראמיד, זעט מען אז אלעס האט א הסבר, אלעס האט א חשבון, און ס'שטימט אויך מיט די מזלות, זיי האבן גענומען אין באטראכט ביים דאס בויען אזויפיל פרטים פון די וועלט, פון די פלאץ וואו ס'איז געבויט געווארן, מיט די צבאות השמים, די שטערנס פון הימל, אויף אן אופן וואס אונז קענען מיר בשום אופן נישט פארשטיין וואו זיי האבן געהאט די ידיעות, א', און די צווייטע זאך איז, וויאזוי זיי האבן עס למעשה דעליווערט, וויאזוי האבן זיי עס געטון, אונז קענען מיר עס נאך היינט נישט מאכן. איז נאכאמאל מיט יענעם גרויסן פיראמיד, די גרעיט פיראמיד אוו גיזא, מיט אלע, מיט יארן לאנג, ביז נישט אזוי לאנג צוריק, האט מען עס, האט מען געמיינט אז עס באשטייט נאר פון פיר זייטן, אזוי זעט עס אויס, מען באטראכט עס פון אונטן, זעט מען אז עס האט פיר זייטן. למעשה, איינמאל איז א געוויסער פיילעט אריבערגעפלויגן פון אויבן, האט ער באמערקט אז דאס האט אייגנטליך אכט זייטן, דאס הייסט לאמיר זיך פארשטעלן א פיראמיד פון פיר זייטן, און אינמיטן פון יעדע פון די זייטן גייט די שטיינער א משי אריין, ס'טייטש ס'איז געבויט געווארן א משי שיף אויף אריין, אז אז ס'שטעלט זיך אויס אז דאס האט פיר זייטן, סארי ס'האט אכט זייטן, יא פיר קלארע זייטן, אבער יעדע זייט בעצם באשטייט פון צוויי זייטן וואס מען קען בשום אופן נישט זען נאר פון אויבן. ס'א חוץ דעם וואס אונז פארשטיי מיר נישט פארוואס זאלן זיי עס האבן געמאכט, כ'מיין מ'רעדט דאך פון א פון א תקופה ווען קיין קיינער האט נישט געקענט אפילו חלומ'ן פון קיין עראפלאנען, א מענטש איז נאר געווען דא, געווען גראונדעד אויף דער ערד, דא געווען פארפלאנצט, איז קודם פארוואס זאל מען טון עפעס וואס פערטעינט נישט, וואס איז בכלל נישט נוגע, און וויאזוי ס'איז מיט א מורא'דיגע פונקטליכקייט, מיט א מורא'דיגע מורא'דיגע פונקטליכקייט וויאזוי די וויאזוי ס'איז געבויט געווארן אזוי די אכטער, די אכט חלקים דערפון. און וויאזוי האבן זיי עס געקענט מאכן? זיי האבן נישט געהאט קיין אופן פון קענען זען די ארבעט, זיי האבן נישט געקענט זען די תוצאות, און בכל זאת האבן זיי עס באוויזן מיט א מורא'דיגע פונקטליכקייט. די פיראמידן אינעווייניג האבן פארשידענע, זיי האבן אסאך צימערן און דא דארט טונעלן וואס גייען אמאל שיף און אמאל אין די זייט, און מען פארשטייט נישט וויאזוי זיי האבן עס באוויזן צו מאכן. ס'טייטש ווען אונז זאל מיר זיך אוועקשטעלן. דאס זענען דא טונעלן וואס האבן נאר געקענט געמאכט ווערן נאכדעם וואס די פיראמיד איז געווען פארטיג. ס'איז נישט געווען, ס'איז נישט דא קיין אנדערע אופן וויאזוי מען האט עס געקענט טון. די איינציגסטע אנדערע וועג איז אז זיי האבן מלכתחילה געבויט די פיראמיד אויף אן אופן אז ס'איז געווארן אזא תעשה ולא מן העשוי אז די טונעלס זענען געבליבן. און וויאזוי, און ס'איז אויסגערעכנט מיט א משונה'דיגע פונקטליכקייט, נישט נאר וויאזוי די שטיינער זענען אוועקגעשטעלט שטעקט זיך נישט ארויס, און מען זעט אויך אז ס'איז דא א פונקטליכע חשבון די ווייטקייט פון די שטיין ביז יענע שטיין, נאר אויך ווען ס'איז, ווען ס'גייט שיף, האט עס אויך א פונקטליכן חשבון ווי שיף ס'זאל גיין, ווי ס'זאל זיך אנהייבן און ווי ס'זאל זיך ענדיגן, און ווען מ'קריכט אריין אין די מעטעמאטיקס דערפון זעט מען אויך אז יעדע ציפער, יעדע רעשיאו, ס'הייסט יעדע, האט אויך עפעס א משמעות, רוב פון די משמעות האט צו טון ווייטער מיט די צבא השמים, מיט די שטערנס און מיט די מזלות. דערצו האבן זיי אויך, חוץ די טונעלן, אסאך פון עס זענען באהאלטענע טונעלן וואס מ'קען נאך אלץ נישט פארשטיין וואס די צוועק דערפון איז געווען, זענען אויכעט באהאלטענע ארויסגענג, דאס הייסט מען האט געדארפט ארום זוכען און נישטערן האט מען געקענט טרעפען ארויסגענג, טירן, עפענונגען, און וואס זענען געווען מוראדיג מוראדיג גוט פארשטעלט, קאמופלאזשירט, אז ס'איז זייער שווער עס צו, כמעט אוממעגליך זיי צו דערקענען פון אינדרויסן, און נאך א זאך, מען רעדט למשל פון איין אזא טויער, איין אזא באהאלטענע טויער אריין צו די פיראמיד, וואס באשטייט פון, די טויער באשטייט פון צוואנציג טאן, מוראדיג מוראדיג א שווערע זאך, און ס'איז אזוי מין קונצליך געבויט, אז פון אינדרויסן קען מען עס בשום אופן נישט אויפמאכן, חוץ מיט א כח וואס קען שלעפן צוואַנציק טאן, און פון אינעווענדיג קען עס איין מענטש מיט איין האנט געבן א שטופ און עפענען די טיר. און נאך עפעס א טעכנאלאגישע פאטענט וואס יענע מצריים האבן אייך שיהי' זענען אייך שיהי' אויפגעקומען, וואס אונז פארשטיי מיר אויך נישט שוין פונקטליך וויאזוי זיי האבן עס באוויזן, איז אז די טעמפעראטור אין די פיראמיד איז אייביג די זעלבע, ס'איז אַכט און זעכציק דעגרי פארנהייט, ס'איז צוואַנציק סעלסיוס, איז די פיראמיד זיצט אין א מדבר, יא, און ס'איז אייביג ס'איז הייס דארטן, די לופט איז טרוקן, און אין די פיראמיד אליין איז זייער זייער איז די טעמפעראטור זייער זייער באקוועם, זייער באקוועם פארן מענטש, און ווי געזאגט ס'איז נישט צופעליג ווייל ס'איז אויסגעשטעלט אז ס'איז אייביג אַכט און זעכציק פארנהייט אדער צוואַנציק סעלסיוס, ס'הייסט די מצרים האבן עס געבויט אויף אזא אופן אז די אויסשטעל דערפון ווי לופט זאל גיין און וויאזוי עס זאל זיך דרייען אינעווענדיג איז אז עס זאל האלטן די טעמפערטשער יוניפארם א גאנצן צייט. דאס איז א מורא'דיגע מורא'דיגע חכמה. ס'איז אפטעמאל א חכמה און אונז פארשטיימיר נאך היינט נישט אלע וויאזוי זיי האבן עס באוויזן און בעיקר וויאזוי האבן זיי עס געוואוסט, ווי קומט צו זיי די ידיעה? ווי קומט צו זיי די ידיעה וואס אויף ווי ווייט די מענטשהייט ווייסט, זענען זאכן וואס מ'האט אנגעהויבן כאפן ערשט אין די לעצטע יארן. סאו די ידיעות וואס זיי האבן געהאט וועגן זאכן וואס טוען זיך אויף אנדערע חלקים אין די וועלט מיט וועם זיי האבן נישט געהאט קיין שום וועג, קיין שום אופן פון קענען פארקערן און קענען קאמיוניקעיטן. זייערע ידיעות וועגן די אויסשטעל און די מהלך פון די כוכבים און די מזלות ווייטער, וואס זיי האבן נישט געהאט קיין שום, זיי האבן נישט געהאט קיין אפאראטן, זיי האבן נישט געהאט קיין שום אופן וואס אונז ווייסמיר זיי זאלן קענען דאס אפלערנען און פארשטיין די זייערע יכולות און פון בויען און אוועקשטעלן זאכן מיט אן דעם וואס זיי זאלן האבן טולס, זיי האבן נישט געהאט די טולס וואס א מענטש האט היינט צו קענען פאררעכטן א טיש אדער א בענקל, שוין אפגערעדט פון אויפשטעלן אזעלכע מורא'דיגע סטראקטשורס וואס אונז האמיר נאך היינט מיט אלע אונזערע מכשירים מיט אלע טולס וואס אונז האמיר איז נאך היינט א שווערע און א ריזיגע אונטערנעמונג. איז מבהיל על הרעיון און ס'האט נישט קיין הסבר. סאו וואס די כוחות פון יענע מצריים זאלן נאר נישט האבן געווען איז עס א מיסטעריע. אדער רופסטו עס אן כישוף, ס'הייסט העכערע כוחות וואס זענען געקומען פון די צד הטומאה, אדער אז זיי האבן געהאט עפעס מעגליכקייטן, עפעס ידיעות, עפעס אופנים פון און עפעס א הבנה וועגן די וועלט און וויאזוי זיך אומצוגיין דא, וואס זענען העכער פון אונזער השגות. אין אנדערע ווערטער, כישוף. וויאזוי רופט מען די אנדערע נאמען? עפעס א חכמה וואס איז אמאל געווען און איז פארגעסן געווארן. בכל אופן זעמער אונז דארטן ביי יענע מענטשן מיט יענע כוחות, כוחות וואס איז נישט געקומען פון די צד הקדושה, דארטן זעמער אונז געווען סטאק פאר אפאר הונדערט יאר, איינגעטונקן אין זייער קולטור און זייער וועג פון טראכטן און זייער וועג פון לעבן, חוץ אפאר פרטים וואס אונז האמיר מצליח געווען אנצוהאלטן. און דער אייבערשטער האט אונז פון דארטן ארויסגענומען, אונז פון דארטן ממש אנגעכאפט מיט געוואלד און ארויסגעשלעפט פון דארטן, ארויסגעטראגן צוביסלעך פון יענעם זומפ, ווי אונז זעמיר געווען אזוי איינגעטונקן, אונז אפגעטראגן צום מדבר, געגעבן די תורה, אויסגעוועלט פאר עם סגולה, זיין פאלק, זיין פאלק דא אויף די וועלט, אונז אריינגעטראגן צו ארץ ישראל, נאך אפאר הונדערט יאר, אונז אויפגעבויט דעם בית המקדש, בית המקדש איז חרוב געווארן. אונז זעמער צוריק אונז זעמער פארטריבן געווארן אין גלות, צוריק געקומען, חלק מכלל ישראל איז צוריק געקומען מיט זיבעציג יאר שפעטער, אויפגעבויט דעם צווייטן בית המקדש וואס איז געשטאנען אפאר הונדערט יאר, חרוב געווארן, אונז זעמער נאכאמאל געגאנגען אין גלות, און דא זעמער. און וועגן דעם פאסט מיר. און אונז האפט מיר אוודאי אז דאס וועט זיין די לעצטע תענית וואס אונז פאסט מיר אלס דעם חורבן און אלס די גלות, תשעה באב זאל שוין זיין א יום טוב. וועט זיין א יום טוב. שטעל דיך פאר דער תשעה באב, וואס זינט ס'איז שוין טויזנטער יאר וואס תשעה באב איז תשעה באב, ווערט פלוצלינג פארוואנדלט אין א יום טוב. wow! שוין אפשר צייט אפילו זיך צוצוגרייטן א גוטן וויין, א גוטן פלאש וויין צו מאכן יענעם לחיים, יא ס'טייטש במקום די סעודת המפסקת, מ'זיצט אויף דער ערד און מ'עסט דאס און מ'געט טוט זיך אן די שיך און דאס, און גייט מען דעקן טיש, אויפמאכן א גוטן גלעז, א גוטן פלאש וויין. ווייס, לאמיר זאגן דער וויין חבל יהודה, חבל יהודה איז א פיינער וויין, ס'איז, איך קען דעם איד וואס מאכט עס, ס'הייסט ר' גבריאל אדלער, א פיינע איד וואס זיצט און לערנט א גאנצן טאג, ער איז א מרביץ תורה, און ער מאכט אויך פיינע וויינען, און זיינע וויינען ווערן אימפארטירט צו אמעריקע און יוראפ און פארשידענע לענדער איבער דער וועלט דורך רעד גארדען וויין אימפארטס, רעד גארדען וויין אימפארטס וואס ברענגט אריין גוטע וויינען, איז חביב'ס איז איינס, ס'איז דא נאך א רייע פון גאר געשמאקע גוטע וויינען וואס זענען ראוי לברכה און ראוי לשהחיינו, און לאמיר האפן אז דעם תשעה באב שוין וועלמער מאכן א שהחיינו אויף איין אזא גוטן גלאז וויין, און מיט זיך ווינטשן א לחיים אויף וואס אונז ווארט'מיר שוין אפאר טויזענט יאר, אז ימלא שחוק פינו. א גוטע סעודה, פיין פארברענגען בבואינו ובריינו און רבותי מיר וועלן בענטשן. זייטס געבענטשט, ברכה און הצלחה.